בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ט, מ'הייבט אן דף ח' עמוד ב' אונטן די לעצטע שורה, איתיביה רב אדא בר מתנה לרבא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזעהן אז די גמרא האט געפרעגט אן איבעיא, וואס איז טאמער מען האט געלייגט די קורה וואס קומט נארמאל צו זיין אויפן מבוי, האט מען עס נישט געלייגט אויפן מבוי, נאר מען האט עס געלייגט אין פראנט פון די מבוי מיט אזא שאפעלע, וואס איז די דין? האמיר געזעהן, רב חיסדא האט געענטפערט, אז לדברי המתיר אסור, לדברי האוסר מותר, וואס טייטש ס'ווענדט זיך צו מ'מעג טראגן אונטער א קורה צו נישט, און אזוי ווי מ'האט נעכטן מסביר געווען וואס איז פשט פון דעם, צו מ'זאגט די אינעווייניגסטע חלק איז יורד וסותם, צו די דרויסנדיגסטע חלק איז יורד וסותם, און רבא האט געזאגט אז ס'נישט קיין נפקא מינה, לויט יעדעם איינעם איז אזא סארט קורה נישט מתיר, פארוואס? ווייל די קורה מוז זיין אויף די ווענט פון די מבוי, און נישט אין פראנט פון דעם. זאגט יעצט די גמרא, איתיביה רב אדא בר מתנה לרבא, רב אדא בר מתנה פרעגט א קשיא אויף רבא פון א ברייתא, וואס טייטש וויאזוי קען רבא זאגן אז די קורה מוז זיין אויפן מבוי, אין א ברייתא וועט מען זען אנדערש, שטייט אין די ברייתא, היתה קורתו משוכה או תלויה, וואס טייטש טאמער די קורה וואס דארף ליגן אויפן מבוי איז נישט געלעגן אויפן מבוי נארמאל, ווייל נארמאל א קורה ליגט אויף די מבוי פון ביידע זייטן. דא רעדט זיך משוכה איז טייטש ס'ליגט נאר פון איין זייט אויפן מבוי און די אנדערע זייט הענגט, אזוי וועט מען באלד זען די גמרא וועט מסביר זיין, און תלויה איז טייטש אז ביידע זייטן פון די קורה ליגן נישט אויפן מבוי, נאר ביידע זייטן הענגען, איי וויאזוי הענגט ביידע זייטן, וויאזוי הענגט א קורה אין די לופט, נאר וואס דען מ'נעמט די קורה, מ'לייגט עס אויף אזא באלקן, די באלקן לייגט מען אינמיטן ביים אריינגאנג צום מבוי לייגט מען אינמיטן אזא באלקן, אויף דעם ליגט די קורה און די קורה קומט נישט אן אויף ביידע זייטן ביז צו די ווענט פונעם מבוי, וואס איז די דין? זאגט די ברייתא אזוי. פחות משלושה, אין צריך להביא קורה אחרת, טאמער די שפיץ פון די קורה וואס ליגט נישט אויפן מבוי וואס טייטש ער קומט נישט אן ביז צום מבוי אבער ס'איז אין די דריי טפחים פונעם מבוי דעמאלטס איז דאך דא א דין פון לבוד, לבוד דאס איז טייטש יעדע זאך וואס איז נאנט צו א צווייטע זאך אין די דריי טפחים קוקט מען אן כאילו ס'איז מחובר, און במילא דא אויך, די קורה קוק איך אן כאילו ס'איז מחובר, און במילא דארף מען נישט ברענגען א צווייטע קורה אנשטאטס דעם, אבער. טאמער ס'איז שלושה, צריך להביא קורה אחרת. טאמער ס'איז דא מער פון דריי טפחים א אונטערשייד צווישן די קורה און די וואנט פון די מבוי, דעמאלטס קוק איך עס נישט אן כאילו ס'איז מחובר און ממילא די קורה איז נישט קיין גוטע קורה, מען דארף ברענגען א צווייטע קורה. אזוי זאגט די תנא קמא אין די ברייתא. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך, און ער האלט אז לבוד איז נישט דריי טפחים, נאר רבי שמעון בן גמליאל האלט אז לבוד זאגט מען ביז פיר טפחים, און ממילא זאגט רבי שמעון בן גמליאל פחות מארבע, אין צריך להביא קורה אחרת, ארבע צריך להביא קורה אחרת, ס'טייטש ווייניגער פון פיר טפחים, זאגט מען לבוד, און במילא דארף מען נישט ברענגען א צווייטע קורה, אבער טאמער ס'איז מער פון פיר טפחים גערוקט פון די וואנט פון די מבוי, דארף מען ברענגען א צווייטע קורה. יעצט, איידער די גמרא האט געוואוסט בעצם אז משוכה מיינט פון איין זייט און תלויה מיינט אז ס'איז פון ביידע זייטן, און די גמרא האט נישט געוואוסט וואס מיינט משוכה, און במילא זאגט די גמרא מאי לאו, משוכה מבחוץ, ותלויה מבפנים, די גמרא פארשטייט אז משוכה איז טאקע די ציור וואס מ'האט נעכטן געהאט. וואס טייטש טאמער די קורה ליגט אין פראנט פון די מבוי נישט אויף די מבוי דאס טייטש משוכה און תלויה איז אזוי ווי מען האט פריערט מסביר געווען ס'הענגט אין די לופט אויף א באלקן איז טייטש ביידע זייטן ליגן נישט אויפן מבוי תלויה מיינט די זעלבע אבער משוכה האט די גמרא פארשטאנען איז די זעלבע ציור פון נעכטן און מילא זעהט מען דא קלאר אין די ברייתא אז ביי א ציור פון משוכה ביי א ציור וואס די קורה ליגט אין פראנט פונעם מבוי איז ווי לאנג ס'איז אין די דריי טפחים פונעם מבוי זאגט מען לבוד און ס'איז א גוטע קורה. און ממילא וויאזוי זאגט רבא אז א קורה אין פראנט פון א מבוי העלפט נישט קיינמאל? מען זעט דא קלאר אין די ברייתא ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא, ניין, ס'איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא ווייל דו האסט נישט פארשטאנען וואס מיינט משוכה. לא אידי ואידי מבפנים. אלע ציורים פון די ברייתא רעדט זיך אז די קורה ליגט נישט אין פראנט פון די מבוי, נאר די קורה ליגט העכער די מבוי, אין די מבוי. נאר וואס דען? משוכה איז מרוח אחת, ותלויה משתי רוחות, משוכה מיינט אז איין זייט איז אויפן מבוי און די אנדערע זייט הענגט אין די לופט, און תלויה מיינט ביידע זייטן הענגען אין די לופט און די גאנצע קורה ליגט אויף א באלקן, איי וואס דארף איך טאקע האבן ביידע ציורים, ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז מרוח אחת אמרינן לבוד, משתי רוחות לא אמרינן לבוד, אז לבוד זאגט מען נאר אויף איין זייט נישט אויף ביידע זייטן, קא משמע לן פאר דעם זאגט די ברייתא סיי משוכה און סיי תלויה, זאלסט וויסן מען זאגט אויך לבוד פון ביידע זייטן, אבער על כל פנים, ס'איז נישט קיין קשיא אויף רבא, ווייל רבא האט געזאגט אז א קורה וואס ליגט אין פראנט פון א מבוי העלפט נישט, און דאס אוודאי קען זיין די ברייתא איז מודה דערצו, נאר די ברייתא רעדט טאקע נישט פון דער ציור. רב אשי אמר, רב אשי זאגט א צווייטע תירוץ, טייטש רב אשי בעצם איז מודה אז דער ברייתא דא רעדט נישט אז די קורה ליגט אין פראנט פון מבוי, אבער פון דעסטוועגן איז ער מסביר אנדערש אביסל וואס מיינט משוכה און וואס מיינט תלויה, זאגט רב אשי עס איז נישט צוויי באזונדערע ציורים, נאר ס'רעדט זיך אלעס איין ציור, משוכה, והיא תלויה, והיכי דמי, כגון שנעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי מבוי שאין בגובהן שלושה ואין בעקמומיתן שלושה, זאגט רב אשי, די ציור וואס שטייט אין די ברייתא משוכה או תלויה מיינט נישט צוויי באזונדערע ציורים נאר ס'רעדט זיך אלעס איין ציור, אלס וואס אז די קורה וואס ליגט דא אויפן מבוי ליגט נישט ממש אויפן מבוי נאר סיי ס'איז משוכה און סיי ס'איז תלויה, וואס טייטש ס'איז סיי משוכה און סיי תלויה? סיי ס'איז משוכה איז טייטש אז ס'איז העכער די מבוי. וואס טייטש די קורה ליגט נישט אויף די מבוי אליין, נאר ס'איז דא אזעלכע צוויי שטיקלעך האלץ אויף די מבוי, דינע שטיקלעך האלץ, א קורה דארף זיין לפחות דיק א טפח, דא די האלץ וואס איז דא מחובר צו די מבוי איז דינער פון א טפח מילא די חלק הייסט נישט קיין קורה נאר די קורה אליין איז א קורה, און די העלצלעך פון די זייט וואס האלטן די קורה וואס זענען שמאלער פון א טפח איז אין אזא צורה פון א רייש, וואס טייטש ס'ליגט אויף די צוויי ווענט פון די מבוי אזעלכע צוויי שמאלע העלצער וואס זענען אזוי ווי די צורה פון א רייש ס'פארט ארויף ס'פארט אריין דארט אין די עפענונג פון די מבוי און אויף די רייש ליגט די קורה קומט אויס אז די קורה איז סיי משוכה וואס טייטש ס'איז סיי אוועקגערוקט פון די ווענט פון די מבוי דהיינו ס'איז העכער פון די מבוי און די זעלבע זאך ס'איז תלויה ס'איז אוועקגערוקט פון די מבוי פון די זייטן אויכעט ס'איז נישט גענוג לאנג צו ליגן אויפן מבוי אליין, ס'איז אסאך שמעלער פונעם מבוי, דער רייש איז דאס וואס האלט עס, קומט אויס ס'איז העכער און שמעלער פון די גאנצע מבוי. יעצט וויאזוי העלפט אזא קורה, איז די גמרא מ'וועט זעהן וועט מסביר זיין אז מען דארף דא האבן צוויי לומדות'ן מתיר צו זיין אז דער קורה איז א גוטער קורה. לבוד אליין איז דא נישט גענוג. פארוואס לבוד אליין איז דא נישט גענוג? איז זענען רוב ראשונים מסביר ווייל אין די אלכסון וואס טייטש א רייש איז גייט דאך רעכטס און אראפ אדער לינקס און אראפ אזוי קוקט אויס א רייש די אלכסון פון די רייש פון איין שפיץ רייש ביז די אנדערע שפיץ רייש איז סאך לענגער ווי די דאך פון די רייש און די חלק וואס גייט אראפ פון די רייש וואס טייטש די חלק די פיס פון די רייש און די דאך פון די רייש קען זיין ברייט צוויי טפחים אבער טאמער מען גייט פון שפיץ דאך ביז די שפיץ פיס און מען מאכט אזא פאס אזא ליין איז דאס לענגער פון דריי טפחים און במילא טאמער דער קורה ליגט אויף דעם רייש, קומט אויס אז ס'נישט דא דא קיין לבוד פון די קורה ביז צו די מבוי, ווייל פון די קורה ביז צו די מבוי שיפערהייט איז לענגער פון דריי טפחים, און ממילא וואסערע לומדות נוצט מען דא אויף מתיר צו זיין די קורה, נוצט מען צוויי לומדות'ן, איין לומדות וואס מען נוצט ווערט אנגערופן חבוט, חבוט איז טייטש מען קוקט כאילו ס'איז אפגעהאקט, האק עס אראפ, וואס טייטש די גאנצע קורה ליגט דאך העכער פון די מבוי, קוקט מען עס אן כאילו ס'איז אראפגעהאקט, כאילו ס'ליגט אויף די מבוי אליין, אויף די זעלבע הייעך פון די מבוי, דאס איז חבוט. יעצט נאכדעם וואס דער קורה קוק איך אן כאילו ס'איז די זעלבע הייעך פון די מבוי, יעצט איז שוין אוודאי איז עס שוין אין די דריי טפחים פון די מבוי אליין, און במילא יעצט דארף מען צולייגן דערצו אויך א לבוד, איז מיטן לבוד איז עס מכשיר דער קורה, און במילא נוצט מען די ביידע סברות, און דאס איז די חידוש זאגט רב אשי פון די ברייתא, אז מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט, או לבוד אמרינן או חבוט אמרינן, אז מ'קען זיך נישט באנוצן מיט די ביידע לומדות'ן, אדער דאס אדער דאס, לבוד וחבוט לא אמרינן ביידע צוזאמען נישט, קא משמע לן, דאס קומט אונז די ברייתא לאזן הערן אז מען קען נוצן ביידע, מיט די חבוט קוק איך אן כאילו די גאנצע קורה איז נידעריגער, און מיט די לבוד קוק איך אן כאילו ס'איז מחובר צו די ווענט פון די מבוי, אבער על כל פנים, ס'איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא אויף רבא, וואס רבא האט געזאגט אז מען טאר נישט לייגן א קורה אין פראנט פון א מבוי, ווייל ווייטער די ברייתא רעדט זיך נישט אז די קורה איז אין פראנט פון די מבוי, נאר ס'איז אויף די מבוי, ס'איז העכער די מבוי. זאגט די גמרא ווייטער, תנא רב זכאי קמיה דרבי יוחנן, רב זכאי האט פארגעלערנט פאר רבי יוחנן א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, בין לחיים ותחת הקורה נידון ככרמלית, וואס טייטש סיי צווישן די לחי וואס טייטש לעבן די לחי, טאמער א מענטש שטייט לעבן די לחי דארט טאר מען נישט טראגן, נאר אין נאך די לחי, אין די מבוי נאך די לחי מעג מען טראגן אבער קעגן איבער די לחי נישט, און די זעלבע זאך אונטער די קורה זאגט די ברייתא טאר מען אויך נישט טראגן, נאר נאך די קורה אין די מבוי אליין. וואס בעצם אונז האבן שוין געזעהן אז לגבי די קורה איז דא א מחלוקת, ס'איז דא א צו ס'איז מותר לשתמש תחת הקורה, צו אסור לשתמש תחת הקורה, דאס איז קודם כל א מחלוקת וואס מ'האט געזעהן, און ווי אויך אונז האבן געזעהן דף ח' עמוד ב' אמר רב חיסדא הכל מודים בבין לחיים שאסור אז אפילו טאמער מ'זאגט אז אונטער א קורה מעג מען טראגן אבער לעבן א לחי טאר מען נישט טראגן לעבן קעגן איבער ביי די דיקייט פון די לחי דאס איז זיכער אז דאס האט א דין ווי א כרמלית אז מ'טאר דארט נישט טראגן. ס'טייטש א רשות הרבים הייסט עס זיכער נישט, ווייל ס'איז דאך נישט קיין רשות הרבים, מן התורה איז דאס א רשות היחיד, ס'איז דאך נאך אין די דריי ווענט, ס'איז אין די מבוי, אבער ווי א כרמלית הייסט עס טייטש מדרבנן טאר מען דארט נישט טראגן, אזוי האט רב חיסדא געזאגט, אין די ברייתא שטייט אז סיי אונטער די קורה טאר מען נישט טראגן, וואס דאס שטימט טאקע מיט די שיטה וואס מ'האט געזען אז אונטער א קורה טאר מען נישט טראגן, ס'דא א מאן דאמר וואס קריגט זיך אויף דעם, אבער דער חלק שטימט מיט דעם מאן דאמר, און די זעלבע זאך דער חלק וואס די ברייתא זאגט אז לעבן די לחי טאר מען נישט טראגן דאס שטימט אויכעט מיט דער מימרא פון רב חיסדא וואס אונז האבן געהאט אז הכל מודים אז בין לחיים טאר מען נישט טראגן אזוי שטייט דא אין די ברייתא אזוי האט רבי זכאי פארגעלערנט פאר זיין רעבן רבי יוחנן זאגט די גמרא אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צו רבי זכאי פוק תני לברא גיי לערן די ברייתא אינדרויסן פון בית מדרש וואס טייטש די ברייתא איז נישט גערעכט, די הלכה איז נישט ווי די ברייתא, און ממילא טאר מען דאס נישט לערנען אין בית מדרש. יעצט איז דא דא א שאלה, וואס האט רבי יוחנן געמיינט מיט דעם אז ער זאגט די ברייתא איז נישט גערעכט, איז דא א מחלוקת. אמר אביי, אביי זאגט, מסתברא מילתיה דרבי יוחנן, תחת הקורה, אבל בין לחייין אסור. זאגט אביי, אז רבי יוחנן בעצם האט זיך נישט געקריגט אויף די צווייטע חלק פון די ברייתא, אז לעבן א לחי טאר מען נישט טראגן. אוואדע, קעגן איבער די לחי טאר מען נישט טראגן, נאר וואס אונטער די קורה, וואס אויף דעם האבן מיר געזען א מחלוקת, אויף דעם קריגט זיך טאקע רבי יוחנן מיט די ברייתא און ער האלט אז אונטער די קורה מעג מען יא טראגן, קומט אויס לויט אביי, אביי שטימט מיט די מימרא פון רב חיסדא אז לעבן א לחי טאר מען נישט טראגן, ורבא אמר, רבא קריגט זיך אויף דעם אויכעט, און רבא זאגט בין לחיים נמי מותר, אז רבי יוחנן ווען רבי יוחנן האט געזאגט די ברייתא איז נישט קיין גוטע ברייתא האט ער געמיינט די גאנצע ברייתא איז נישט קיין גוטע ברייתא, וואס טייטש סיי אונטער די קורה, און סיי לעבן די לחי, ביי ביידע מעג מען טראגן. זאגט יעצט די גמרא אמר רבא זאגט רבא מנא אמינא לה, כ'האב א ראיה צו מיינע ווערטער אז מען מעג טאקע טראגן לעבן א לחי, ווייל דכי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, אמר רבי יוחנן האט ער נאכגעזאגט טאקע פון רבי יוחנן, אז מקום שאין בו ארבעה על ארבעה, מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו. די דין איז אז אונז ווייס מען שבת איז דאך דא אפאר מיני רשויות, ס'דא א רשות היחיד, ס'איז דא א רשות הרבים, שפעטער איז דא א כרמלית וואס א כרמלית איז טייטש אז מן התורה איז דאס א רשות היחיד, אבער די חכמים האבן מחמיר געווען אויף דעם חומרות אזוי ווי א רשות הרבים הייסט עס א כרמלית, שפעטער איז דא א מקום פטור, א מקום פטור דאס איז אפילו מדרבנן האט מען נישט מחמיר געווען אויף דעם גארנישט, און וואס הייסט דאס א מקום פטור א מקום פטור דאס איז בעצם א שטח וואס איז קלענער פון ד' על ד' טפחים, וואס ביי דעם זענען די חכמים אויכעט מודה, דאס האט א דין פון א מקום פטור, וואס טייטש מען מעג אריינטראגן אין דעם לכתחילה פון א רשות היחיד, מען מעג אריינטראגן אין דעם לכתחילה פון א רשות הרבים, און דאס זאגט דא ר' יוחנן אז די שטח וואס איז נישט קיין ד' על ד' טפחים וואס דאס א מקום פטור, און סיי מענטשן פון רשות הרבים מעגן זיך באנוצן מיטן שטח אויסצוגראדן זייער פעקלעך, און סיי מענטשן פון רשות היחיד מעגן זיך באנוצן מיט די שטח. ווייל פאר ביידע הייסט עס א מקום פטור, און אין א מקום פטור מעג מען טראגן סיי פון א רשות היחיד און סיי פון א רשות הרבים, אבער איין תנאי איז יא דא אפילו ביי א מקום פטור, אז וואס? ובלבד שלא יחליפו, די עיקר איז אז מען זאל נישט אויפטוישן, וואס טייטש זאל נישט גיין א מענטש פון רשות הרבים און אראפלייגן א חפץ אין די מקום פטור און שפעטער עס אראפנעמען אין די רשות היחיד'יגע זייט, דאס איז שוין א גזירה וואס די חכמים האבן גוזר געווען, מען זאל זיך נישט באנוצן מיט א מקום פטור אויף צו טראגן פון א רשות יחיד צו א רשות הרבים, אדער פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד. על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז יעדע שטח וואס איז ווייניגער פון ד' טפחים על ד' טפחים הייסט א מקום פטור און מען מעג דארט טראגן, מען מעג דארט אריינטראגן פון רשות היחיד, מען מעג דארט אריינטראגן פון רשות הרבים, ס'הייסט טאקע א מקום פטור. און במילא ברענגט רבא א ראיה אז די שטח לעבן די לחי קעגן איבער די לחי וואס דאס איז א קליינע שטח ס'איז ווייניגער ווי ד' טפחים על ד' טפחים האט דאך אוודאי א דין אפילו ס'הייסט א רשות פאר זיך, אבער ס'האט א דין לפחות ווי א מקום פטור, און פארוואס זאל מען דארט נישט טארן טראגן? און פון דא ברענגט רבא א ראיה אז קעגן איבער די לחי מעג מען טאקע טראגן. זאגט די גמרא ואביי, וואס זאגט אביי אויף דעם? וואס טייטש אביי האט דאך געזאגט אז יעדער איז מודה אז קעגן איבער די לחי טאר מען נישט טראגן, רב חיסדא האט אויך אזוי געזאגט, אבער על כל פנים אין די ברייתא זעט מען אז דאס הייסט א מקום פטור מעג מען דאך יא דארט טראגן, זאגט די גמרא ניין, התם בגבוה שלושה, דאס וואס שטייט אז אין א מקום פטור מעג מען טראגן, רעדט זיך אז די מקום פטור איז העכער פון די ערד מיט דריי טפחים, און במילא איז עס טאקע ניכר אז דאס איז א רשות פאר זיך, און פאר דעם מעג מען דארט טראגן, סיי די רשות היחיד מעג זיך באנוצן מיט דעם, סיי די רשות הרבים מעג זיך באנוצן מיט דעם, אבער א שטח וואס איז נישט הויעך קיין דריי טפחים, למשל די שטח לעבן די לחי וואס איז נישט ניכר אז דאס איז א רשות פאר זיך, איז אויף דעם איז ר' יוחנן אויך מודה זאגט אביי אז דארטן וועט מען נישט טארן טראגן, אמר אביי, ברענגט יעצט אביי א ראיה צו זיין שיטה, מנא אמינא לה, איך וועל דיר פארקערט א ראיה ברענגען אז לעבן א לחי טאר מען נישט טראגן, וואס איז די ראיה, ווייל דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב, תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו, וואס טייטש, טאמער א מענטש האט א מבוי, וואס דעם אריינגאנג צום מבוי איז דא, נישט סתם ס'איז אפן, מ'קען אריין וואקן אין די מבוי, נאר ס'איז דא אזא סארט טויער, וואס טייטש פון ביידע זייטן איז דא א וואנט, די וואנט דרייט זיך איין, ס'מאכט אזא ווי א טויער, קומט אויס די צוויי זייטן פון די ווענט פון די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט וואס דרייט זיך איין, די מערב וואנט, דאס הייסט בעצם אזוי ווי א לחי, ווייל א לחי האט מען געזען קען זיין אדער א שטיקל האלץ וואס מ'לייגט אלס לחי, אבער די וואנט אליין קען דאך אויך זיין א לחי ווילאנג ס'איז נישט לענגער פון ד' אמות, און במילא ביי אזא ציור, טאמער די וואנט איז די לחי, זאגט דא קלאהר רב, אז מ'עט מעגן טראגן אין די דיקקייט פון די וואנט נאר טאמער מ'מאכט נאך א לחי, וואס טייטש די וואנט איז נאר מתיר צו טראגן אין די מבוי, אבער טאמער ווילסט טראגן קעגן דעם דיקקייט פון די וואנט און צווישן די צוויי ווענט דארף מען א באזונדערע לחי מתיר צו זיין דעם שטח אליין, און במילא איז לכאורה קלאהר א ראיה אז קעגן איבער א לחי לעבן א לחי טאר מען נישט טראגן. איי זאגט די גמרא, וכי תימא עסטו מיר וועלן זאגן, דאית ביה ארבעה על ארבעה, שכויח, ווייסט רב רעדט רב רעדט ביי א ציור וואס איז דא ד' על ד' טפחים אויף דעם שטח, וואס טייטש די וואנט איז זייער א דיקע וואנט, און ממילא די שטח צווישן די צוויי ווענט צווישן די צוויי זייטן פון די טיר איז טאקע ד' על ד', און ממילא אז ס'איז ד' על ד' האט עס נישט קיין דין פון א מקום פטור, און פאר דעם טאר מען דארט נישט טראגן אן קיין צווייטע לחי. זאגט אביי אז ס'איז נישט אזוי, ווייל והאמר רב חנן בר רבא אמר רב בפירוש נישט אזוי אז תוך הפתח אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה צריך לחי אחר להתירו, אז אפילו ס'איז נישט קיין ד' על ד' דארף מען נאך אלץ האבן נאך א לחי, און ממילא זאגט אביי איז א ראיה צו מיר אז מען טאר נישט טראגן קעגן איבער דעם לחי, ורבא, וואס וועט רבא טוהן מיט די ראיה? זאגט רבא, התם דפתוח לכרמלית, דארט וואס טייטש די ציור וואס רב זאגט אז מען טאר נישט טראגן קעגן איבער די דיקקייט פונעם טויער נאר טאמער ס'דא נאך א לחי, דאס רעדט זיך דווקא אז דער לחי דער מבוי דא וואס דער מבוי איז אפן און דער מבוי נישט אפן צו א רשות הרבים, נאר ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מבוי איז אפן צו א כרמלית, ווען דער מבוי איז אפן צו א כרמלית דעמאלטס טאר מען נישט טראגן ביי די דיקקייט פון די לחי, אבער טאמער די מבוי איז אפן צו א רשות הרבים, דעמאלטס מעג מען יא, און די גמרא פרעגט גראד, כ'פארשטיי נישט וויאזוי ארבעט דאס, אבל רשות הרבים מאי שרי, ביי רשות הרבים מעג מען יא, יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, וואס טייטש די איינוואוינער שטייט אויפן ערד און דער גר די די וואס איז געקומען פון די פרעמד איז אין די הימל? וואס טייטש ס'שטימט דיך עפעס נישט? קען דען זיין אזא זאך אז ווען ס'איז א רשות הרבים אינדרויסן דעמאלטס מעג מען טראגן ביי די דיקקייט, ווען ס'איז א כרמלית דארט טאר מען נישט? פארקערט וואלט געדארפט זיין די כרמלית איז דאך ווייניגער ווי א רשות הרבים. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט אזוי, אין, יא, א כרמלית איז טאקע הארבער, לויט רבא, פון א רשות הרבים. פארוואס? ווייל מצא מין את מינו וניעור, א מין האט געטראפן די אייגענע מין און ער האט אים אויפגעוועקט, די סברה זעהט מען אז טאמער ס'מישט זיך אריין א מאכל אסור אין א מאכל מותר און ס'ווערט בטל, איז טאמער ס'קומט יעצט צו נאך פון די מאכל אסור, זאגט מען אז ער וועקט אויף די אלטע מאכל אסור וואס איז דא אויסגעמישט און ס'איז זיך מצטרף צום שיעור, די זעלבע זאך איז רבא מסביר זאגט מען דא, וואס טייטש די שטח וואס איז דא קעגן איבער דעם טויער איז בעצם איז עס א סאך מער דומה צו א כרמלית ווי ס'איז דומה צו א רשות הרבים, פארוואס ווייל א כרמלית איז מן התורה איז דאס א רשות היחיד, די מבוי און קעגן איבער די טיר אויך איז בעצם אויך בעצם מן התורה א רשות היחיד, נאר וואס דען, די שאלה איז מדרבנן צו מ'מעג דארט טראגן צו נישט, א רשות הרבים איז דאס זיכער נישט, און ממילא זאגט רבא אזוי, ווען ס'איז דא א רשות הרבים אינדרויסן, די מבוי איז אפן צו א רשות הרבים, דעמאלטס איז די דין אז די שטח דא, די מקום פטור וואס איז קעגן איבער דעם לחי, האט טאקע א דין פון א מקום פטור און מ'מעג דארט טראגן רואיגערהייט, מה שאין כן, ווען די מבוי איז נישט אפן צו א רשות הרבים, ס'איז אפן צו א כרמלית, זאגט מען אז דער כרמלית איז זיך מצטרף מיט די מקום פטור, וואס טייטש די מקום פטור איז דאך א סאך מער דומה צו א כרמלית ווי צו א רשות הרבים ממילא זענען זיי זיך מצטרף, און די כרמלית וועקט אויף די מקום פטור, איך קוק אן די מקום פטור די חלק פון קעגן איבער די לחי קוק איך אן כאילו ס'איז א חלק פון די כרמלית, און פארדעם וועט מען טאקע נישט טארן טראגן ווען ס'איז אפן צו א כרמלית. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא, האט רב הונא בריה דרב יהושע געפרעגט א קשיא אויף רבא, ואת לא תסברא דבין לחיין אסור וויאזוי זאגסטו רבא אז לעבן די לחי מעג מען טראגן, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבה בר בר חנה האט דאך נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, מבוי שרצפו בלחייין פחות פחות מארבע, טאמער איינער לייגט נישט איין לחי, נישט צוויי לחי'ס, נאר אפאר לחי'ס שירעט ער אויס אזוי ביים אריינגאנג צום מבוי איין לחי פראנט פונעם צווייטן פראנט פונעם דריטן און צווישן יעדע לחי איז דא א ריווח וואס איז מער פון דריי טפחים אבער ווייניגער פון פיר טפחים איז אזוי די דין באנו למחלוקת ר' שמעון בן גמליאל ורבנן איז עס בעצם א מחלוקת ר' שמעון בן גמליאל און די חכמים וועלכע ר' שמעון בן גמליאל און די חכמים דאס איז דער ר' שמעון בן גמליאל און די חכמים וואס אונז האמיר פריערט געזעהן אנפאנג ווען מען האט אנגעהויבן דעם עמוד דף ט עמוד א' אויבן, האט מען געזען ס'דא א מחלוקת צווישן רבי שמעון בן גמליאל די חכמים ווען זאגט מען לבוד, וואס די חכמים זאגן לבוד זאגט מען נאר ביז דריי טפחים, און רבי שמעון בן גמליאל זאגט ביז פיר טפחים, דא אויכעט וועט זיין אזא מחלוקת, יעצט אזוי, איז רב הונא בריה דרב יהושע יעצט מסביר וואס טייטש אזא מחלוקת צווישן די חכמים און רבי שמעון בן גמליאל זאגט ער אזוי, לרבי שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד, לויט רבי שמעון בן גמליאל אז מען זאגט לבוד ביז פיר טפחים, און די לחיים דא די די לחי'ס וואס זענען דא אויסגעשירעט, זענען בעצם נאנט איינס צום צווייטן, נענטער פון פיר טפחים, מער פון דריי טפחים אבער נענטער פון פיר, וואס ביי אזא ציור זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז מען זאגט נאך אלץ לבוד, און במילא לויט רבי שמעון בן גמליאל איז משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי, קומט אויס אז היות די אלע לחי'ס זענען נאנט איינס צום צווייטן מען זאגט דא לבוד, קוק איך אן די אלע לחי'ס כאילו עס איז איין גראבע דיקע לחי, און במילא לויט רבי שמעון בן גמליאל וועט מען נאר מעגן טראגן ביז די ערשטע לחי, וואס טייטש די לחי וואס איז די מערסטע אריין אינעם מבוי, דארט ביז דארט מעג מען טראגן, ווייל ווייטער פון דארט איז שוין אין די דיקקייט פון די לחי, ס'איז שוין קעגן איבער די לחי, און די אלע לחי'ס איז דאך בעצם קוק איך אן ווי איין לחי, און במילא טאר מען נישט טראגן אין די דיקקייט פון די לחי, איז במילא זאגט רבי שמעון בן גמליאל מען מעג נאר טראגן ביז צו די ערשטע לחי וואס איז די נענטסטע צו די מבוי די מערסטע אריין אין די מבוי, אזוי וועט רבי שמעון בן גמליאל האלטן, מה שאין כן לרבנן, דאמרי לא אמרינן לבוד, לויט די חכמים דאך נישט דא דא קיין לבוד, און במילא קוק איך נישט אן די אלע לחי'ס כאילו עס איז איין לחי, נאר וואס? די אלע לחי'ס קוק איך אינגאנצן נישט אן, נאר איין לחי באנוץ איך זיך מיט, וועלכע לחי? די לעצטע לחי, די לחי וואס איז די נענטסטע צו די רשות הרבים, און במילא טאמער מען נוצט נאר יענע לחי, איז משתמש עד חודו הפנימי של החיצון, מעג מען זיך טאקע נוצן, מען מעג טאקע טראגן ביז צו די לעצטע לחי, אבער אויכעט נישט אין די דיקקייט פון די לעצטע לחי, נאר ביז אהין, און במילא קומט אויס אבל בין לחיין דכולי עלמא אסור, אבער יעדער איז מודה, סיי רבי שמעון בן גמליאל און סיי די חכמים וואס קריגן זיך אויף אים, זענען ביידע מודה אז ביי די דיקקייט פון די לחי טאר מען נישט טראגן, נאר די מחלוקת איז סך הכל ווי דיק די לחי איז צו מען זאגט דא לבוד צו נישט, איז על כל פנים א קשיא אויף רבא, וואס רבא זאגט אז ביי די דיקקייט פון די לחי מעג מען יא טראגן, זאגט די גמרא ורבא ווי אזוי פארענטפערט רבא די קשיא, ענטפערט די גמרא רבא וועט ענטפערן די זעלבע תירוץ ווי פריערט, הכא נמי דפתוח לכרמלית, ווען ס'איז אפן צו א כרמלית איז טאקע די דין אז מ'טאר נישט טראגן ביי די דיקקייט פון די לחי, אבער טאמער ס'איז אפן צו רשות הרבים נישט אזוי, און אויף דעם פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא פון פריער, אבל לרשות הרבים מאי שרי, יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, און אויף דעם זאגט רבא אין, מצא מין את מינו וניעור, א כרמלית איז הארבער ווי רשות הרבים ביי דעם דין, זאגט יעצט די גמרא, רב אשי אמר, רב אשי גייט יעצט פארענטפערן די ברייתא אז מען וועט נישט דארפן ענטפערן אזוי ווי רבא האט געענטפערט אז ס'רעדט זיך אז ס'איז אפן צו א כרמלית, נאר מען וועט קענען פארענטפערן די ברייתא אז ס'וועט אינגאנצן נישט זיין קיין קשיא אויף רבא. זאגט רב אשי האסט נישט גוט פארשטאנען דא די מחלוקת צווישן ר' שמעון בן גמליאל און די חכמים. וואס טייטש דו האסט געוואלט איינזעצן די מחלוקת אז ס'איז א מחלוקת צו מען זאגט לבוד צו נישט, און ממילא אז מען זעצט עס איין א מחלוקת צו מען זאגט לבוד צו נישט, מוז זיין אז ביידע זענען מודה אז קעגן איבער די לחי טאר מען נישט טראגן, ווייל טאמער מען מעג טראגן קעגן איבער די לחי, האלטן בעצם ביידע די זעלבע זאך, אז מען מעג טראגן ביז סוף פון די לעצטע לחי, איז ביידע האלטן אז נישט, ביידע האלטן מען טאר נישט טראגן קעגן איבער די לחי, די שאלה נאר איז צו איך קוק עס אן ווי איין דיקע לחי אדער איך קוק עס אן ווי אפאר לחי'ס, אויף דעם זאגט רב אשי ס'איז נישט אזוי, אוודאי איז יעדער מודה סיי ר' שמעון בן גמליאל און סיי די חכמים זענען מודה אזוי ווי רבא האט געזאגט אז לעבן די לחי קעגן איבער די לחי מעג מען יא טראגן, נאר וואס דען דא איז דא אן אנדערע מחלוקת אינגאנצן, דא רעדט זיך ביי א ציור, כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע אמות, ס'רעדט זיך א ציור ס'דא אזויפיל לחי'ס דא, אז די לחי'ס קומען אן צו פיר אמות, דא איז שוין דא א ערנסטע מחלוקת, דא אפילו ביידע זענען בדרך כלל מודה מען מעג טראגן לעבן א לחי קעגן איבער א לחי, דא וועט אבער זיין א פראבלעם לויט ר' שמעון בן גמליאל, ווייל לר' שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד, לויט ר' שמעון בן גמליאל אז מ'זאגט לבוד, איך קוק אן די אלע לחי'ס ווי איין גראבע לחי, פשט כ'האב דא איין לאנגע דיקע גראבע לחי וואס איז דיק ווי דיק,

דארף מען נישט נאך א לחי, לא צריך לחי אחר להתירו, דארף מען נישט קיין לחי מתיר צו זיין צו טראגן קעגן איבער די לחי, נאר מען מעג טראגן קעגן איבער די לחי, קומט אויס לויט די תירוץ פון רב אשי, אז אוודאי יעדער איז מודה בדרך כלל מעג מען טראגן קעגן איבער די לחי, נאר טאמער ס'איז לאנג, ד' אמות, דארט וועט ר' שמעון בן גמליאל זאגן אז ניין מען טאר נישט, ווייל ס'האט א דין פון א מבוי פאר זיך, פרעגט אבער די גמרא, ולר' שמעון בן גמליאל, ליהוי כנראה מבחוץ ושווה מבפנים, זאגט רש"י אזוי, בדרך כלל אמאליגע צייטן ווען מ'האט געמאכט א לחי ביים אריינגאנג צו א מבוי, האט מען געמאכט אז די לחי זאל זיך ארויסשטעקן אביסל אינעם רשות הרבים, כדי די רשות הרבים מענטשן זאלן אויך זען ס'איז דא דא א לחי. ווייל טאמער ס'איז אינגאנצן אין די מבוי זעהן דאך עס נישט די מענטשן פון רשות הרבים, און ס'איז דא אן ענין ביידע זאלן עס זעהן ווייל ס'דאך א היכר סיי פאר די מענטשן פון רשות הרבים און סיי פאר די מענטשן וואס זענען אינעם מבוי, און ממילא היות וואס ס'שטעקט זיך ארויס א חלק פון די לחי אריין אין רשות הרבים אריין, פרעגט די גמרא אויב אזוי זאל עס האבן א דין פון א נראה מבחוץ ושווה מבפנים, וואס טייטש אזוי? אונז גיימיר שוין באלד זעהן אז ס'איז דא א מחלוקת, אזוי ווי אונז האמיר שוין געהאט א מחלוקת ביי קורה, האמיר געזעהן א מחלוקת פאר וועם איז בעצם די קורה געמאכט. פאר די מענטשן פון די מבוי אדער פאר די מענטשן פון רשות הרבים, און לויט דעם איז טאקע דא א מחלוקת צו מען מעג טראגן אונטער די קורה צו מען טאר נישט טראגן אונטער די קורה, פאר וועם איז די היכר? יעצט אונז וועמיר באלד זעהן ס'איז אויך דא אזא מחלוקת ביי די לחי, וואס איז די עיקר תפקיד פונעם לחי, פאר די מענטשן זענען אין די מבוי זיי זאלן זעהן די לחי, אדער די מענטשן פון די רשות הרבים אז זיי זאלן זעהן די לחי? וועמיר זען באלד אז עס איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז נראה מבחוץ ושווה מבפנים, וואס טייטש ביי אן אופן וואס א מענטש וועט מאכן א לחי, וואס נאר די מענטשן פון רשות הרבים, נאר זיי באמערקן ס'דא דא א לחי, אבער די מענטשן פון די מבוי באמערקן נישט אז ס'דא דא א לחי, איז ביי אזא ציור וועמיר זען א מאן דאמר וועט האלטן אז דאס הייסט א לחי, און במילא פרעגט די גמרא, אפילו דו זאגסט מיר טאקע לויט ר' שמעון גמליאל אז די לחי'ס זענען לאנג ד' אמות, ממילא הייסט עס א מבוי פאר זיך אלץ פיין וואויל. אבער לאמיר שוין זאגן איך קוק אן די אלע לחי'ס דא זענען אויסגעשירעט ווי איין גראבע דיקע לחי און ממילא די מענטשן פון אינעם מבוי קוקן עס נישט אן ווי א לחי זיי קוקן עס אן ווי א לאנגע וואנט, פיין מסכים, אבער די ביסל די קליינע טראפל וואס שטעקט זיך ארויס אין רשות הרבים דאס מאכט דאך אז מענטשן וואס זענען רשות הרבים באמערקן דאך יא ס'איז דא דא א לחי און ביי אזא ציור וואס מענטשן פון רשות הרבים באמערקן ס'איז א לחי מענטשן פון די מבוי באמערקן נישט ס'איז א לחי איז ביי אזא ציור וועמיר זען ס'דא א מאן דאמר וואס זאגט אז דאס איז א גוטע לחי, און ממילא פרעגט די גמרא, וויאזוי זאגט רב אשי אז לויט ר' שמעון בן גמליאל די אלע לחי'ס האבן א דין פון איין לחי און ממילא איז עס א מבוי פאר זיך, ס'איז א רשות פאר זיך און מ'טאר דארט נישט טראגן, לכאורה, היות וואס די תפקיד די עיקר תפקיד איז די בני רשות הרבים זאלן עס זען, און ס'שטעקט זיך אביסל ארויס אין רשות הרבים, זאל עס הייסן טאקע א גוטע לחי. און מען זאל יא מעגן טראגן קעגן איבער די לחי, זאגט די גמרא ניין, די קשיא איז נישט קיין קשיא, פארוואס ווייל מידי הוא טעמא אלא לרבי יוחנן, ס'טייטש אויף וועם איז די קשיא בעצם, אויף רבי יוחנן, פארוואס, ווייל ווער האט געברענגט די גאנצע מימרא אז א ציור וואס מען האט אויסגעשירעט די לחי'ס, אז ס'דא א מחלוקת ר' שמעון גמליאל און די חכמים ווער האט עס געברענגט, דאס איז רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן איז בשם רבי יוחנן, און ממילא הא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, נראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי, אונז האמיר בפירוש א מימרא פון רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האלט ביי אזא ציור הייסט עס נישט קיין לחי, און במילא קען שוין רב אשי זיך באנוצן מיט די תירוץ, ווייל לויט רבי יוחנן אזא סארט לחי וואס מען זעט נישט פון אינעווייניג נאר פון אינדרויסן נאר פון רשות הרבים הייסט טאקע נישט קיין לחי, זאגט יעצט טאקע די גמרא, איתמר האמיר געלערנט, נראה מבפנים ושווה מבחוץ, אזא סארט לחי וואס מען זעהט נאר פון די מבוי, אבער פון די רשות הרבים זעהט מען דאס נישט, למשל, טאמער איינער וועט האבן א לחי וואס ליגט אינגאנצן אריינגעשטעקט אינעם מבוי, ס'ליגט ביי די דיקייט אז דארט ווי די וואנט פון די מבוי ענדיגט זיך, דארט ממש ליגט א ברעט, וואס דער ברעט, טאמער מען שטייט אינדרויסן, באמערקט מען נישט ס'דא דא א ברעט, ס'קוקט אויס ווי איין לאנגע וואנט, פון אינעווייניג באמערקט מען ס'שטעקט זיך ארויס דא א ברעט, איז אזא סארט לחי, איז נידון משום לחי יעדער איז מודה אז דאס הייסט א לחי, פארוואס ווייל יעדער איז מודה אז אוודאי די עיקר תפקיד פון די לחי איז פאר די מענטשן וואס זענען אינעם מבוי, און ממילא די מענטשן אינעם מבוי באמערקן דא א לחי, הייסט עס א גוטע לחי, וואס איז אבער טאמער נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אזא סארט לחי וואס מען זעט נאר אינדרויסן, אינעווייניג באמערקט מען אינגאנצן נישט דא א לחי, למשל, אז איינער וועט נעמען א לחי א שטיקל האלץ און ער וועט עס אריינשטעקן אין די ערד, נישט אינעם מבוי, נאר אינדרויסן פון די מבוי ביי די דיקקייט פון די וואנט פון אינדרויסן, דארט העט ער אריין שטופן דעם לחי, דאס טייטש אז איינער וואס שטייט אין די מבוי און קוקט ארויס זעהט נישט קיין לחי, די גאנצע זאך איז אפן, נאר וואס טאמער ער קוקט אין די זייט, די וואנט איז אביסל לענגער ווי ס'וואלט געדארפט זיין ווייל דארט בעצם ליגט די שטאנג, אבער ער באמערקט נישט גארנישט, פארוואס ווייל גארנישט שטעקט זיך נישט אריין אין זיין שטח, נאר וואס איינער וואס שטייט אין רשות הרבים ער באמערקט יא ס'איז דא א לחי, איז ביי אזא צורה טאקע דא א מחלוקת רב חייא ורב שמעון ברבי, דא א מחלוקת רב חייא און רב שמעון ברבי, אונז ווייס מיר נישט ווער זאגט וואס, די גמרא וועט באלד וועלן טאקע מברר זיין ווער זאגט וואס, אבער על כל פנים דא א מחלוקת חד אמר נידון משום לחי, וחד אמר אינו נידון משום לחי, איינער האלט אז דאס איז א גוטע לחי, פארוואס ווייל ווי נישט ווי די בני רשות הרבים באמערקן דא א לחי ממילא הייסט עס א לחי, און די אנדערע זאגט אז נישט, זאגט די גמרא יעצט תסתיים, דרב חייא הוא דאמר נידון משום לחי, כ'עט דיר א ראיה ברענגען אז רב חייא איז גאר דער וואס זאגט אז אזא סארט לחי וואס מ'זעהט נאר פון אינדרויסן נישט פון אינעווייניג אז דאס הייסט יא א לחי. ווי האב איך א ראיה? דתני רב חייא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא אין בית מדרש רב חייא אזוי, כותל שצידו אחד כנוס מחבירו, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. זאגט די ברייתא, וואס איז ביי א ציור אז מ'נוצט נישט א לחי א שטיקל האלץ, נאר מ'באנוצט זיך מיט די וואנט פון די מבוי אלס לחי, יעצט וואס? ס'איז דא צוויי אופנים וואס די ברייתא רעדט דא אז מען קען זיך באנוצן מיט די וואנט אלס לחי. איין אופן איז אז די וואנט איז נישט די זעלבע דיק משך די גאנצע וואנט, וואס טייטש טאמער דא ווייטער א לאנגע שמאלע מבוי, ווען די מבוי האלט שוין כמעט ביים אריינגאנג, כמעט ביים טיר, ווערט די וואנט שמאלער, שמעלער, יעצט, די וואנט ווערט שמעלער ממש ביים אריינגאנג צום מבוי, איז פשט די מענטש וואס שטייט אינעם מבוי, טיף אינעם מבוי, ער זעט נישט די וואנט ווערט שמעלער דארט ביים אריינגאנג, פארוואס? ווייל מצידו ער זעט נישט גארנישט, גארנישט שטעקט זיך נישט ארויס אין די וואנט, ער זעט א גראדע וואנט, אבער אז איינער שטייט אינדרויסן און קוקט אריין אין די מבוי, ער זעט נאר איינמאל אז ס'איז דא דא עפעס, עפעס טוט זיך דא, פארוואס? ווייל די וואנט אנפאנג איז שמאל, שפעטער ווערט עס דיק, ס'קוקט אויס ווי עפעס שטעקט זיך ארויס, קומט אויס אז דער מענטש פון אינדרויסן זעט א לחי, דער מענטש פון אינעווייניג זעט נישט, און די זעלבע זאך איז שייך פונקט פארקערט, וואס איז טאמער די וואנט ווערט דיק ביים אריינגאנג צום מבוי? און שפעטער ווערט עס שמעלער דאס טייטש אין די מבוי ווערט די וואנט צוריק שמאל, דעמאלטס די מענטש וואס שטייט אינדרויסן פון מבוי ער קוקט אריין די מבוי ער זעט נישט גארנישט, אבער די מענטש וואס שטייט אין די מבוי ער זעט יא, די וואנט איז דיק ביים אריינגאנג שפעט פלוצלינג ווערט עס שמאל ער זעט עפעס שטעקט זיך ארויס, איז ביי ביידע ציורים זאגט די ברייתא אז דאס הייסט א לחי, און ממילא זעט מען דאך דא קלאר אין די ברייתא אז ביי אן אופן וואס אין רשות הרבים קוקט עס אויס ווי א לחי און אין די מבוי קוקט עס נישט אויס ווי א לחי הייסט עס א גוטע לחי, און רב חייא דער וואס ברענגט די ברייתא תסתיים איז טאקע א ראיה אז רב חייא איז דער וואס האט געזאגט אז דאס הייסט א לחי. פרעגט די גמרא, ורבי יוחנן מי לא שמיע ליה הא, וואס ברענגסטו מיר א ראיה, רבי יוחנן האט דען נישט געהערט די ברייתא? נאר וואס דען, אלא שמיע ליה ולא סבר לה, אוודאי האט ער געהערט די ברייתא, פון דעסטוועגן האט ער זיך געקריגט אויף די ברייתא, ער האט געהאלטן די ברייתא נישט קיין גוטע ברייתא, די הלכה נישט ווי די ברייתא, איז דא א צווייטע ברייתא צו וואס? אויב אזוי רב חייא נמי לא סבר לה, קענסטו זאגן די זעלבע זאך, רב חייא האט אויך נאכגעזאגט די ברייתא אבער האלט אויך נישט ווי די ברייתא, פארוואס ביסטו אזוי זיכער אז רב חייא האלט ווי די ברייתא? זאגט די גמרא ניין, ווייל האי מאי וואס מין קשיא איז דאס, בשלמא רבי יוחנן לא סבר לה, משום הכי לא תני רבי יוחנן האט נישט געהאלטן ווי דער ברייתא פון דעם האט ער טאקע נישט געזאגט דער ברייתא אלא רב חייא אי איתא דלא סבר לה למה ליה למיתנא טאמער האט נישט געהאלטן ווי דער ברייתא פארוואס האט ער דאס בכלל נאכגעזאגט איז טאקע א ראיה אז רב חייא דער וואס האלט אז אזא סארט לחי וואס מען זעט נאר פון רשות הרבים אבער די בני המבוי באמערקן נישט דא דא א לחי הייסט אויך א גוטע לחי זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר רב הונא האט רבה בר רב הונא געזאגט נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידן משום לחי וואס טייטש רבה בר רב הונא זאגט דא אויך נאך דעם מימרא וואס מען האט יעצט געזען די שיטה פון רב חייא אז טאמער מען באמערקט די לחי פון אינדרויסן נישט פון אינעווייניג הייסט דאס יא א גוטע לחי. אמר רבה פרעגט יעצט רבה אויף דעם אליין ומותבינן אשמעתין, איך האב א קשיא פון א משנה אויף די מימרא, שטייט אין די משנה דף צדיק ב', חצר קטנה שנפרצה לגדולה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, די מימרא האבן מיר שוין געזען, אז טאמער איז דא א גרויסע חצר וואס איז אפן צו א קלענערע חצר צו א שמעלערע חצר, איז אין די גרויסע חצר מעג מען טראגן, און די קליינע חצר נישט, און מען האט שוין מסביר געווען די דין פארוואס, ווייל ביי די גרויסע חצר הייסט עס נישט פרוץ במלואו, ס'איז אפן טאקע צו די קליינע חצר אבער מען באמערקט אז ס'דא צוויי ווענט, מען זעט ווי ס'הייבט זיך אן, מען זעט ווי ס'ענדיגט זיך, מען זעט ס'דא דא א טיר, און במילא, ביי די גרויסע חצר איז נישט פרוץ במלואו מעג מען דארט טראגן, אבער ביי די קליינע חצר, וואס מען באמערקט נישט אז ס'איז אפן צו די גרויסע חצר, וואס טייטש ס'נישט דא דארט קיין וואנט ס'איז אינגאנצן פרוץ במלואו, און במילא אין די קליינע חצר טאר מען נישט טראגן. על כל פנים פרעגט רבה, ואם איתא, קטנה נמי תשתרי, בנראה מבחוץ ושווה מבפנים, זאגט רבה א געוואלדיגע קשיא, טאמער ס'איז דא א דין אז נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אז א לחי וואס מען באמערקט פון אינדרויסן נישט פון אינעווייניג הייסט א גוטע לחי, איז דא אויך זאל מען מעגן טראגן אינעם קליינעם חצר, פארוואס? ווייל איך זאל זאגן אז ס'אויך די ווענט פון די זייט וואס דו זאגסט אז פאר די גרויסע חצר העלפט עס פאר די קליינע נישט, ווייל פאר די קליינע הייסט עס פרוץ במלואו פיין, אבער פאר די קליינע. איז לפחות זאל עס הייסן אזוי ווי א לחי וואס מען קען באמערקן פון אינדרויסן, און אז מען קען עס באמערקן פון אינדרויסן זאל עס העלפן פאר אים אויכעט, זאל מען מעגן טראגן אין די קליינע חצר אויכעט. זאגט די גמרא, אמר רב זירא, ענטפערט רב זירא, ניין, בנכנסין כותלי קטנה לגדולה, וואס טייטש זאגט רב זירא, ביסט גערעכט, ס'איז א גוטע קשיא, אבער דער ציור דארט איז אביסל אנדערש, ס'רעדט זיך נישט טאקע אזוי ווי מ'האט גערעדט ביז יעצט, אז א גרויסע חצר איז א גרויסע חצר אזוי ווי א קמץ, די ברייטע חלק פון די קמץ, די אויבערשטע חלק פון די קמץ איז די גרויסע חצר, און די אונטערשטע חלק וואס פארט אראפ דאס איז די קליינע חצר, ביי אזא ציור אוואדע איז דער דין אז מ'עט מעגן טראגן אין ביידע, ווייל אפילו אין די קליינע חצר זאגט מען אויך אז ס'האט א דין פון נראה מבחוץ ושווה מבפנים. נאר וואס, דא רעדט זיך ביי א ציור, און דא איז זייער וויכטיג אריינצוקוקן אין די בילדער צו באמערקן פונקט פון וואס ס'רעדט זיך דא, אבער ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די ווענט פון די קליינע חצר ענדיגן זיך נישט ביי די גרויסע חצר נאר ס'פארט אביסל אריין, וואס טייטש, כ'האב א גרויסע חצר, וואס די גרויסע חצר איז ארומגענומען מיט דריי ווענט, און פון דעם שטעקט זיך ארויס דא אזא לאך וואס עפנט זיך אריין צו די קליינע חצר, די קליינע חצר איז אויך ארומגענומען מיט דריי ווענט, א רעכטע וואנט, א לינקע וואנט, און א אונטערשטע וואנט, יעצט די רעכטע וואנט און די לינקע וואנט פון די קליינע חצר פארט אריין אביסל אין די גרויסע חצר, קומט אויס אז דאס הייסט שוין נישט נראה מבחוץ ושווה מבפנים, פארוואס? ווייל ס'איז נישט נראה מבחוץ, מען זעט מער נישט די צוויי ווענט פון די זייט זעט מען מער נישט ווייל די צוויי ווענט פון די קליינע חצר פארשטעלן דאס, און אז ס'פארשטעלט עס און פשט מען זעהט עס נישט איז נישט דא די היתר, און פאר דעם אין די קליינע חצר טאר מען נישט טראגן, אין די גרויסע וועט מען מעגן טראגן, פארוואס ווייל ס'איז סך הכל א טויער, אין די קליינע העט מען נישט טארן טראגן, ווייל סיי ס'איז פרוץ במלואו, און סיי ס'איז נישט נראה מבחוץ ושווה מבפנים, פרעגט אבער די גמרא, ולימא לבוד ותשתרי? וואס טייטש אין הכי נמי, האסט מיר מסביר געווען א שיינע ציור, אז די רעכטע וואנט און די לינקע וואנט פון די קליינע חצר פארן אריין אין די גרויסע, און במילא פארשטעלט עס די צוויי זייטיגע ווענט מען קען עס מער נישט זעהן, אבער לאמיר זאגן מען קען עס טאקע מער נישט זעהן. אבער די רעכטע וואנט און די לינקע וואנט וואס פארט יעצט אריין אין די גרויסע חצר איז דאך לעבן די ווענט פון די גרויסע חצר, ס'איז אין די דריי טפחים, און אז ס'איז אין די דריי טפחים פון די ווענט פון די גרויסע חצר, זאל איך זאגן א דין פון לבוד, כאילו ס'איז מחובר צו די ווענט פון די גרויסע חצר, און אז ס'איז מחובר צו די ווענט פון די גרויסע חצר און מ'זעט עס, איז פשט מען זעהט די צוויי ווענט פון די זייט, און ווייטער מען זעהט טאקע נישט די ארגינעלע צוויי ווענט פון די זייט, אבער ס'דא דא נייע צוויי ווענט וואס מיט לבוד איז פשט כאילו ס'איז א חלק פון די גרויסע חצר און דאס זעהט מען, איז שוין ווייטער נראה מבחוץ ושווה מבפנים, זאל מען מעגן טראגן אינעם קליינעם חצר. איי, זאגט די גמרא וכי תימא דמפלגי טובא, ווער זאגט דיך אז די צוויי ווענט די רעכטע וואנט און די לינקע וואנט פון די קליינע חצר וואס פארט אריין אין די גרויסע חצר, ווער זאגט ס'איז טאקע נאנט צו די ווענט פון די גרויסע חצר אז מען קען דא זאגן לבוד? זאגט די גמרא איך האב א בפירוש'ע ראיה, ווייל והא תנא רב אדא בר אבימי קמיה דרב חנינא, קטנה בעשר גדולה באחת עשרה, וואס טייטש שטייט קלאר דא אין א ברייתא אז די ציור פון די משנה פון א גרויסע חצר און א קליינע חצר רעדט זיך ביי א ציור אז די גרויסע חצר איז ברייט עלף אמות און די קליינע חצר איז ברייט צען אמות, יעצט לאמיר מאכן א חשבון, יעדע אמה איז זעקס טפחים, אז די קליינע חצר איז ברייט. צען אמות, און די גרויסע איז עלף אמות, פשט איז אז די קליינע חצר קומט אן כמעט ביז די ווענט פון די גרויסע חצר, ס'פעלט א האלבע אמה פון ביידע זייטן, א האלבע אמה דאס איז דריי טפחים, פשט, די ווענט פון די קליינע חצר זענען טאקע נאנט אין די דריי טפחים צו די גרויסע חצר, איז שוין ווייטער איז דא לבוד, איז שוין נראה מבחוץ ושווה מבפנים, וואלט מען געדארפט קענען טראגען אין די קליינע חצר, ענטפערט די גמרא, אמר רבינא, במופלגין מכותל זה בשניים, און מכותל זה בארבע, וואס טייטשט האסט נישט גוט פארשטאנען, אין הכי נמי די גרויסע חצר איז ברייט עלף אמות, די קליינע חצר ברייט צען אמות, און ממילא טאקע טאמער די קליינע חצר עפענט זיך פונקט אינמיטן פון די גרויסע חצר, קומט אויס פון די רעכטע זייט איז דא דריי טפחים, פון די לינקע זייט איז דא דריי טפחים, איז דא טאקע א גוטע לבוד, אבער ווער זאגט דיך ס'עפענט זיך פונקט אינמיטן, קען זיין אז די קליינע חצר איז אביסל גערוקט צו די זייט, א טראפל, וואס טייטשט, פון די לינקע וואנט פון די קליינע חצר ביז צו די וואנט פון די גרויסע חצר איז נישט דא קיין דריי טפחים, ס'דא צוויי טפחים, און פון די רעכטע וואנט איז נישט דא קיין דריי טפחים, ס'דא פיר טפחים, צוזאמען איז עס טאקע זעקס טפחים, איז טאקע א גאנצע אמה, וואס טייטש די גרעסערע איז גרעסער מיט פון די קלענערע מיט א אמה, אבער ס'איז נישט פונקט אינמיטן, און במילא, אויף איין וואנט קען מען זאגן לבוד, אויף די אנדערע וואנט קען מען נישט זאגן לבוד, איז שוין ווייטער נישט דא קיין לבוד פון ביידע זייטן, און פארדעם הייסט עס נישט נראה מבחוץ, ושווה מבפנים אויף ביידע זייטן, און פאר דעם טאר מען נישט טראגן אין די קליינע, פרעגט אבער די גמרא ולימא לבוד מרוח אחת ותשתרי, ווער זאגט מען דארף ביידע זייטן זאל זיין לבוד, איינס איז גענוג, ברגע וואס איין זייט איז דא ביי דעם לבוד, איז פשט יענע זייט קען איך זאגן נראה מבחוץ ושווה מבפנים, פשט דארט איז דא א לחי, איין לחי איז דאך גענוג מתיר צו זיין צו טראגן, און שוין ווייטער העט מען קענען טראגן אינעם קליינעם חצר, זאגט די גמרא ניין, רבי דאמר בעינן שני פסין, דתניא, חצר ניתרת בפס אחד, רבי אומר בשני פסין, ס'גייט כשיטת רבי, וואס רבי האלט אז די היתר פון א מבוי מיט איין לחי איז נאר א היתר וואס מ'האט געזאגט ביי א מבוי, כדי מתיר צו זיין צו קענען טראגן פון איין חצר צו א צווייטע, ווען די חצר איז שטייט זיך פרוץ במלואה נישט סתם מיט א טיר, נאר כדי מתיר צו זיין אזא סארט חצר איז נישט גענוג אז מ'לייגט פשוט א לחי, דארט דארף מען האבן צוויי לחיין דאס ווערט גערופן שני פסין, און במילא אז מ'גייט טאקע ווי רבי איז נישט גענוג טאקע איין לחי מ'דארף צוויי, און צוויי קען מען דאך נישט זאגן דא ווייל לבוד איז נאר דא ביי איין זייט און ממילא דער נראה מבחוץ ושווה מבפנים איז נאר דא ביי איין זייט, פארדעם זאגט דאך די משנה אז אין די קליינע חצר טאר מען נישט טראגן.